א גוט מארגן, היינט איז זונטאג פרשת נח, ס'איז דא זייער אסאך צו רעדן, איך וועל נאך מאכן א שיעור סוף וואך, איר ווייסט געווענטליך מאך איך דאך נאר א שיעור איין מאל א וואך, א חוץ ס'איז געווען דא ימים טובים האט געמוזט אביסל אנווארעמען דעם עולם, היינט מאך איך אן עמערדזשענסי, איך וויל רעדן עטליכע נקודות וואס דאס איז מורא'דיג וויכטיג. קודם וויל איך רעדן אז ס'קומט אונז אזא מין מזל טוב, ברוך השם מ'האט אזוי מצליח געווען שלא כדרך הטבע, איך זאג ענק רבותי איטס אנבעליוועבל, ווי עטס ווייסט אלע ס'געווען א פרשה פון סדום און עמורה, דער אייבישטער זאגט הכצעקתה וואסערא געשרייעכץ איך הער דארט, זאגט דער מדרש אז ס'געווען א מיידעלע וואס האט גענומען אביסל אלט ברויט וואס מענטשן האבן געווארפן אין גארביטש, סדום און עמורה האט אויסגעזען אזוי ווי די פרייע וועלט היינט, אמעריקע מיט אלע אנדערע פרייע וועלטן וואס מען האט אלעס אוועקגעווארפן, דיספאוזעבל. מען זאגט א גוט ווערטל, פארוואס איז דא אזויפיל גיטין? ווייל א ווייב איז אויך דיספאוזעבל. זייט לילי האט אויסגעטראפן די קאפס, איר ווייסט די פעיפער קאפס, ער איז געקומען אמאל אין א רעסטעראנט און די גלאז איז נישט געווען גענוג זויבער האט ער געמאכט פעיפער קאפס, סאו די לילי דאס איז די לילית הרשע. זייט ער האט אויסגעטראפן דיספאוזעבל קאפס איז א ווייב אויך דיספאוזעבל, איי זי גייט דורך אסאך פעין און עגעני און פראבלעמס ביז מען אדזשאסט זיך און ביז מען ברענגט אראפ קינדער אויף די וועלט, באט עווריטינג איז דיספאוזעבל, עניוועי ס'איז א מורא'דיגע זאך, הער וואס איז געשען, מען האט אוועק געווארפן ברויט, דאך גייט דאך אין גארביטש, איז געקומען א מיידעלע, אין מדרש איז דא אז זי איז געווען פיר יאר אלט אדער זיבן יאר אלט, און די מיידעלע. האט גענומען צאם די ברויט, און ס'איז געווען אן אלמנה וואס איז געשטארבן פאר הונגער, און זי האט איר געברענגט דאס ברויט צו עסן. שפעטער. האבן די אנשי סדום, זיי האבן דאך געפירט א בוך פון יעדן, און זיי האבן געוואוסט פונקטליך וואו יעדער האלט, און זיי האבן געזען אז די פרוי שטארבט נישט, זי האט דאך שוין געדארפט לאנג שטארבן, זי וויל נישט שטארבן. האבן זיי אנגעהויבן צו שטעלן שומרים, אזוי ווי די קאמוניסטן, יעדע פינף מענטשן האבן געהאט זיבעציג מענטשן וואס האבן זיי נאכגעקוקט. די גאנצע רעגירונג האט געארבעט, יעדער אין לאנד האט געארבעט פאר די רעגירונג. עניוועי, איז מען געגאנגען מען האט גענומען נאכגעקוקט, האט מען געזען אז די מיידעלע ברענגט צו עסן פאר די אלמנה. וואס האבן געטון די אנשי סדום, מען האט זי גערופן גראד צום משפט, און מען האט זי אנגעשמירט מיט האניג, ס'דאך יעצט געווען די סיזען פון האניג, מען האט געגעסן האניג א גאנצן חודש, און מען האט זי ארויפגעלייגט אויפן דאך, נאַקעטערהייט, און ס'איז געקומען די בינען, און זיי האָבן איר צעביסן אויף שטיקער, ביז זי איז געשטאָרבן. זאָגט דער אייבערשטער, האָסטו נאָך געהערט אַזאַ געשריי, הצעקתה באה אלי, אַזעלכע קולות הער איך? יעדעס מאָל אַ בין האָט אַ ביס געטאָן דעם קינד, האָט דאָס קינד געוויינט. וואָס האָט זי געטאָן? זי האָט געגעבן פאַר אַן אלמנה אַ ביסל ברויט. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, עז היסטארי ריפיטס איטסעלף. ס'דא דא א מלחמה צווישן די חזירים און צווישן די וואס ווילן האבן א קלין קאמיוניטי. די חזירים שרייען אונז ווילמיר ווייטער קענען מענה זיין קינדער, ס'קאסט אונז נישט קיין געלט, ס'האט אונז גארנישט געקאסט, ארייט יעצט האט עס אנגעהויבן צו קאסטן, וואס ס'האט געקאסט פאר ברוך מרדכי'ן וואלט יעדער איד געמעגט האבן אין זיין וואלעט וואס ס'האט געקאסט ביז יעצט, ער האט יעצט דעם וויקטים אויך באצאלט. קנאפע אכט הונדערט טויזענט דאלער, און ער האט שוין מודה געווען ער האט אים געטאטשט, דו פערד, דו האסט דאך געקענט דאס טון מיט פיר יאר צוריק, וואלסט אפילו איין טאג נישט געזעסן, דער שטינקאטשער רב, דער עוכר ישראל, דער ימח שמו'ניק, ער האט דיך ערלעדיגט אז דו וואלסט נישט געזעסן אפילו איין טאג. און ווי נאך די אנדערע פיר פינעף מיליאן דאלער וואס האט געקאסט די לויערס מיט די אפיעלס, דו האלטסט אין ערגעץ נישט, ביסט ווארן אוט, דעטס וואט יו אר. עניוועי, למעשה סאיז א מורא'דיגע מלחמה צווישן די רעכטע זייט און די לינקע זייט, צווישן די וואס זיי ווילן אז די קינדער זאל מען נישט טאטשן, די וואס זיי הייסן ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און צווישן די וואס זיי זאגן מען זאל זיי יא טאטשן. די מלחמה איז בתוקפו שכוחו וגבורתו מלא עולם, די מלחמה באנעמט די וועלט. עניוועי. איז געקומען א מיידעלע, זי איז געגאנגען פיר יאר אלט געווען, און זי איז געגאנגען דורך א פרויען מקווה אין בני ברק יום כיפור אינדערפרי, און מען האט זי אבדאקטעט, מען האט זי אריינגענומען אין די מקווה, ס'איז אויבן איז דא די מענער מקווה אונטן די פרויען מקווה, ס'איז נישט קיין חילוק, און ס'איז דא א כלי מקווה, און מען האט זי מאלעסטעט, און מען האט זי דערטראנקען אין די כלי מקווה, ווייל דער נואף האט אפילו זיך נישט געוואלט איינבייגן זי צו דערטרענקען, האט ער געמאכט זיכער די כלי מקווה שטייט דאך פיר פיס העכער דר'ערד, האט ער זי דארט דערטראנקען, און דאס האט געמאכט א סימן אז מ'האט איר געהארגעט, ווייל א מיידל קען זיך נישט דערטרענקען אין א פיר פיס הויכעדיגע מקווה, און ער האט איר אריינגעווארפן העד פירסט, איר גאנצער גלגולת, די סקאל, איז געווען אינגאנצן צושאסן. זיי זאגן קלאר אז זי האט זיך נישט דערטראנקען, ווייל ווען זי פאלט אריין כאפט זי נאר א קלאפ, סא דאס איז געווען א רעיפ און א קילינג. יעצט. די ערשטע זאך זאלט איר וויסן, איך ארבעט שוין א לאנגע צייט אז מען זאל אפשפארן אלע מקוואות אין ניו יארק, דער איז ריעלי נאו ריזען פאר א מענער מקווה זאל עקזיסטירן, כהאב יעצט איינע פון די הייעסט אינטעלידזשענט נוס מעגעזינען וואס גייט ארום אין ניו יארק וואס האבן מיך שוין אינטערוויוט אפאר מאל און איך האב זיי מסביר געווען אז ווען קאטש האט אפגעשפארט אלע געי בעטס אין ניו יארק סיטי האט ער פארגעסן פון מקווה סאיז געדארפט אפשפארן יעדע מקווה וואס עקזיסטירט סאיז נישט דא נאך אזא געי בעט ווי א מקווה. נאר די חילוק איז אזוי, אויב ס'איז א געי בעט און די ביסט אכצן יאר און די ווילסט גיין טוהן וואס מען טאר נישט, העי, קיינער קען דיך היינט נישט אפשטעלן, אמת דער אייבערשטער זאגט זאלסט עס נישט טוהן, אבער קיינער קען דיך נישט אפשטעלן, יור קאנסידערד א גראון אפ. אין א מקווה איז דא א פראבלעם אז ס'קומען קינדער אויכעט ווייל די פארשאלטענע אידישע מאמע רעדט זיך איין אז אזוי ווי זי האט שוין אויסגעקלינט דעם טוילעט די ספאנישע גויטע צו די פוילישע האט שוין געקלינט די טוילעט און זי האָט שױן באַצאָלט גאַנצעטע צװאַנציק דאָלער פֿאַר הױז-קלינינג פֿרײַטיק. איז אַז דאָס קינד װעט גײן אין אין די װאַנע, װעט זי דאָך מוזן נעמען נאָך אַ מאָל אַ גױ, אָדער ס'װעט נישט זײַן אָפּגעקלינט געהעריק. איז איר איז גרינגער, אַז זאָל אים שיקן אין די מקווה. עטס אַ מאָל האָט מען געשיקט אין די מקווה, װײַל מ'האָט נישט געװוּסט די דענדזשער אָף די מקווה. װײַל די פֿרױ מײנט, אַז אַזױ װי זי גײט אַלײן אין מקווה און דער איז נאָבאַדי דער, אפילו עס גייען פופציג פרויען אבער אריינגיין אין די מקווה מען זעהט זיך נישט איינער דעם אנדערן און ס'איז נאך דא אן עסקארט ס'איז דא א פרוי וואס זי גייט מיט איר מיט רעדט זי זיך איין אז די זעלבע זעהט אויס די מענער מקווה אבער אזוי ווי איך דרשן שוין זיבן יאר אז די מענער מקווה איז א נאקעטע פול וואס האט א קעפעסיטי פון צוואנציג דרייסיג מענטשן און ס'גייען אריין הונדערט מענטשן מיט קינדער און זיי דערמאנען זיך פון סווימינג פול אין קעמפ און זיי שווימען ארום, און די חזירים שטופן זיי אריין הינטן און זיי טאטשן זיי פון פארנט, נו אז איך האב דיר שוין אלעס מסביר געווען און וואס גייסטו ווייטער שיקן דיין קינד אין מקווה? ביסט א צודרייטע, דעטס אלל יו אר. אויף דיר איז געזאגט דער פסוק פון די תוכחה, ידי נשים רחמניות בישלו ידיהם. מאמעס וואס האבן רחמנות אויפן טוילעט אז ס'זאל זיין קלין אויף שבת, און וואס האבן אין זין אויפן שאוער און אויף די וואנע, קאכן זיי אפ זייערע קינדער אין א מקווה. עניוועי, איך האב דא א גאנצע אריכות, די מלחמה גייט אן בתוקפו, ס'איז דא איינע פון די מאוסט פרעסטידזשעס מעגעזינס אין ניו יארק וואס האבן אנגענומען דעם ארטיקל, זיי גייען נאר ארום כאפן פיקטשערס פון מקווה'ס, נישט איבעראל האט מען עס, און ס'איז גוט. איז זיי האבן ארויסגענומען די געי בעט אין דזשערוזעלעם וואס דאס איז די עדה החרדית וואס דארט טוט זיך נאך היינט אפ נאכדעם וואס מ'האט צוגעשפארט און געעפנט. ס'איז גוט, ס'איז גוטע נייעס, ס'איז ירושלימער נוסח. איז למעשה אין ארץ ישראל אז ס'איז געשען אזא מעשה מיט א מיידעלע, ויאמר ה' אל אברהם זאגט דער אייבערשטער צו אברהמען צו אידן צו אידישקייט, הכצעקתה הבאה אלי דו ווייסט וואסערע קולות כ'האב געהערט דעם יום כיפור? בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ס'איז געווען יום כיפור אינדערפרי, ס'איז דאך א צייט, ס'איז דאך יום כיפור, רבונו של עולם, מען טוט דאך תשובה, ווי קומסטו צו רעיפן א מיידל דעמאלטס? דיין אייגענע ווייב איז דאך אסור פאר דיר, און ווי קומסטו זי צו הרג'ענען נאכדעם? האסטו גערעיפט איז גערעיפט, אבער הרג'ענען? ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. למעשה, אונז האמיר דאך אונזערע שלוחים, אזוי ווי דער סמך מם האט זייערע שלוחים, ברוך מרדכי מיט לעיזער קעסטענבוים, מיט די אלע שקצים, אונז האמיר אויכעט שליחים וואס זיי מיינען ערענסט טשיילד פראטעקשאן סערוויס. בקיצור האמיר געשיקט דארטן צו די משטרה אז זיי זאלן טוהן די זעלבע זאך. ס'איז אויכעט, אונז האמיר געוואלט צושפארן דא די מקוואות, האט די צייטונג די פרעסטידזשעס מעגעזין געשריבן, העי, די מענער מקוואות דער איז נישט קיין פרויען מקוואות, מענער מקוואות. האט די פרעסטידזשעס צייטונג געשריבן א מורא'דיגע זאך. ער האט געשריבן צו אונז א בריוו, ווייז מיר צען דריי רבנים א בית דין וואס זיי האלטן אז מען טאר נישט. כ'מיין דו ביסט דאך בסך הכל נישט קיין רב, ביסט דאך אין חרם, זיי ווייסן אויך פונעם חרם. האב איך זיי גראד געברענגט דריי רבנים אונטערגעשריבן אז אונז האלטמיר ס'איז א איסור גמור אז מען זאל לאזן קינדער אונטער די בר מצוה, זיי האבן נישט געוואלט שרייבן בכלל, ווייל דעמאלטס וועט עס ווערן א דזשיהאד וואר. דעמאלטס וועלן קומען די אלע קלאר מיט די אלע שקצים און זאגן אז מער רעלידזשען רעלידזשען רעלידזשען. עניוועי, האט מען געשריבן דרײַצן יאר, א קינד אונטער דרײַצן אז ער טאר נישט גיין אין מקווה און אז ער גייט זענען די עלטערן מורא'דיגע עבריינים ווייל זיי ווייסן וואס דארט טוט זיך און מען האלט דארטן אז מען בעט די עי סי עס דאס איז די אמעריקען טשיילד סופארט אז מען טרעפט א קינד אונטער דרײַצן אין א מקווה בפרט אן זיין טאטן. זאל מען צונעמען דאס קינד אלס נעגלידזשענס, ער איז א נעגלעקטעד קינד, מען קומט אריין אין האספיטל א קינד איז אראפגעפאלן ער האט א בייל, זאגט מען אה מען מוז צונעמען די קינדער און מען מוז שוין עוועליועיטן די פעמילי, ווען א מאמע שיקט א קינד אין מקווה איוועליועיט די מאדער, די מאדער איז נאו וועי ריספאנסיבל פאר הער טשילדערן, סא עניוועי ס'פארט א מחיה, ס'איז ממש גוט ברוך השם ווייל. דער עולם האט אנגעהויבן צו הערן. דערווייל האבן אונז גענוצט דעם זעלבן בריוו אויף ארץ ישראל אויך. ס'פארט ארום דער בריוו מען זאל געבן חתימות. ס'איז נאר טו בעד אז אונז האבן נישט אזאלעכע רשעים ווי משה פרידמאן. ווייל משה פרידמאן וואלט שוין געקענט ברענגען אַכט און דרײַסיק רבנים אז פארקערט אז מען זאל לאזן אלע קינדער גיין. ניין ניין ניין ניין אונז קריגן מיר נאכנישט אַכט און דרײַסיק חתימות. אונז האבן נאר איין בית דין דערווייל. אבער ס'איז גענוג פאר די גאווערמענט וואטש און זע וואס גייט דא יעצט זיין. עניוועי, אונז גיימער מסביר זיין פאר די מעיאר פון ניו יארק אז אונז האמער א פראבלעם מיט מציצה בפה, מציצה בפה איז אווער ליסט אוו די פראבלעם, די מקווה'ס איז די פראבלעם. עניוועי, אין ארץ ישראל, נאכדעם וואס מ'האט דערטראנקען די מיידל, האט מען זיך צאמגעזעצט, כ'האב זיי געזאגט, איך בין דא יעצט, ס'איז צווישן יום כיפור און סוכות, אונז זעמיר אלע פארנומען, אבער איך לאז אלעס איבער, איך דארף נישט קיין סוכה, האלכו דרכים זענען פטור מן הסוכה, א לולב און אן אתרוג קען איך שוין שאקלען אין ארץ ישראל. און איך קען אראפקומען, איך קען אייך זאגן וואס אונז וויל מיר, אונז האמיר אבער דארטן נציגים, אונז האמיר מענטשן וואס זיי טוען אונז פארשטיין דארטן, זיי זענען מיט אונז אלל דע וועי, כ'מיין ס'איז מיינע מענטשן, איך האב זיי געבויעט, און למעשה. האט מען אלעס פארהאנדלט, און ס'איז געבליבן די פארהאנדלונגען אזוי. ס'איז נישט דא קיין שום מקווה פון די עירייה וואס ס'קען מער אפערעיטן אנע דעם וואס ס'זאל זיין א מציל, א לייף גארד, און ס'זאל זיין א ווידיאו אין די מקווה און אויך העכערן בור, בור הטבילה. אז זיי האבן געוואלט אז נאר ווען מ'גייט אריין מ'גייט ארויס, האב איך זיי מסביר געווען דורך די קארעספאנדענטן, דאס איז א לצנות, ווייל ווי הרג'עט מען אפ די קינדער, ווי שטופט מען זיי אין זיי אריין? אין די מקווה דארטן מוז זיין א ווידעא. און דער מציל איז לייסענסד אזוי ווי דו, און דו געדענקסט איך האב ענק פארציילט אין לונדון איז געווען א לייף גארד צוויי אידישע בויעס און איינער האט געוואלט טאטשן א יונגל איך האב ענק פארציילט די מעשה און זיי געגאנגען אין גראד קוים סאיז אלעס דארט אויך אויף ווידעא און עס איז געגאנגען אין געריכט און זיי האבן איינגעזעצט דאס יונגל דאס יונגל זיינט א דזשווענייל דעלינקווענט דאס יונגל טענה'ט אז מען האט אים אויך אביוזט סאיז נישט וויכטיג. אבער דאס איז מצילים, זיי זענען מאדערענע מענטשן אבער זיי קענען נישט פארשווייגן. דא אין בארא פארק אין די וויי איז אויך געווען אסאך אינצידענטס, ס'איז דא אסאך פיגועים וואס אונז האמיר פון דארט, דארט איז אויך דא א מציל אבער דארט האט מען אלעס פארשוויגן און אונז האמיר זיך געשלאגן מיט דעם און היינט איז געווארן מער ארדענונג, היינט האט בכלל יעדער מורא דאס צו פארשווייגן, על כל פנים. דאס איז א גרויסן שכוח פאר דוב הייקינד וואס ער געט צו געלט פאר די וויי זאלן דארט האבן חזירים אפהארגען אונזערע קינדער. און איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך וויל זאגן די אלע מאמעס וואס די קינדער גייען אין די וויי ס'איז גארנישט בעסער ווי די מקווה ווייל סוף כל סוף האסטו נאכנישט קיין גאטס און קיין קארידזש צו קומען פארווארד אז מ'טוט מאלעסטן דיין קינד. עניוועי, איז לאמיר נאכאמאל אריבערגיין.

עניוועי, זיי שטעלן צו מקוואות איבער גאנץ ארץ ישראל, איז יעדע מקווה מוז האבן א מציל א לייף גארד, דער מציל איז איינגעשטעלט ביי די פאליס, איינער פעניעט אין וואסער ער איז פיניש, א מקווה איז געמאכט מען זאל מטפס ועולה מטפס ויורד, מען גייט אראפ און מען קומט צוריק ארויף, איין מינוט טארסטו דיך נישט ווייקן אין די מקווה. די די געווייקכס די ווייקינגס האבן אויסגעטראפן אמעריקע עטס ליינט'ס היסטערי פון אמעריקע צו זען זענען געקומען די ווייקינגס ניין ניין אונז וויל מען נישט מער מען זאל אויסטרעפן נייע זאכן דאס ווייקן אין א מקווה עט זיין נישט געזעצליך און דער גארד עט געבן א פייף מיטן וויסל און אלעס איז ריקארדעד גראד צו די פאליס און ער קען דיר אפילו נישט געבן א ברעיק און נאכדעם עט זיין א מצלמה, א קעמערע וואס וועט וואטשן אין גאנצע מקווה און העכער ווארט פונקטליך ווער ס'פעניעט דארט ארום, און נאכדעם עט זיין אלעס קאנעקטעד צו די פאליס, און דעיס איז אזא מוראדיגע ברעיק טרו, רבותי, אלעמאל פון דעם גאנצן שלאגן וואס מען שלאגט זיך זיבן יאר, פון זיבן יאר וואס איך בין נאווענאט כ'האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען. פון זיבן יאר פון געליטן טעראר פון די אלע סאטמארער שקצים געקומען מיט די קארס געמאכט ווי זיי פארן אריין אין מיר ערב יום כיפור בין איך געגאנגען כאפן א באס צו פארן אוט אוו טאון איז געקומען א ראציגער אינגערמאן און ער האט כמעט געמאכט ווי ער פארט אריין אין מיר כ'מיין וואס איך בין דיין חדר חבר? בסוף כל סוף האסטו דאך אויך קינדער, לאמיר זאגן אז דו ביסט טאקע א פעדעפייל, דו ווילסט דיך שלאגן אויף די זייט פון די פעדעפיילס, דו האסט דאך קינדער, וואלסט געוואלט איינער זאל טאטשן דיינע קינדער? ענד מעיבי טאקע יו דאונט קעיר, מעיבי דו טאטשסט עס אליינס אויך. אלעמאל פאר דעם אליינס האט זיך אלעס געלוינט, ס'איז ממש א מחיה, איך זאג ענק, עטס האטס נישט קיין השגה, און און דער שומר גייט זיין אין די מקווה פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'איז נאך דא אסאך סעיפים און ביי סעיפים, אבער דאס איז אזא פאזעטיוו מאוו. איך קען ענק זאגן, א מענטש גייט מאכן א חשבון וואס דארף איך גיין בכלל אין מקווה, איך בין אנדער קאנטראל, מען וואטשט אויף מיר, כ'על האבן א שטיקל קישוי אבר ער וועט שוין דער גארד זאגן ער האט געוואלט עפעס טוהן, ער איז פיניש, סאו רבותי, פון מענער מקווה סטעי אוועי, פרויען זאלן ווייטער גיין אין פרויען מקווה'ס. האבן מיר געזאגט דארף מען נישט קיין מציל ווייל ס'איז דא א שומרת. נאר וואס, אין אמעריקע קענסטו ווערן וואס דו ווילסט, קענסט ווערן א רב, קענסט ווערן א דיסטריבוטער פאר פלייש, קענסט ווערן וואס דו ווילסט. אונז האמיר דא, צווישן די אַכט און דרײַסיק רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן איז סתם דרײַסיק פערציג פראצענט, אויסער דעם וואס זענען נואפים, זענען בכלל נישט לייסענסד צו זיין א רב. זיי האבן נישט געהאט קיין שימוש, זיי האבן אפגעלערנט דארט אין די יורה דעה די פאר סעיפים, כ'ווייס נאך נישט ווער ס'האט זיי פארהערט. מ'דערציילט א מעשה. אז דער ברעזשאנער רב האט געגעבן פאר די רבי'שע אייניקלעך זייער שנעל הוראה, האט מען אים געפרעגט פארוואס, פארהערסט עס אפילו נישט? זאגט ער זיי'ן עס במילא נישט נוצן, ס'וועט זיי קיינער קיין שאלה נישט פרעגן, זיי'ן דאך זיין גרויסע רעבעס, איז במילא אין אמעריקע קענסטו ווערן וואס דו ווילסט, דו ביסט וואס דו ווילסט, דו ווילסט, דו קענסט דיך דעקלערירן וואס דו ווילסט, איך האב מיך געשלאגן מיט. פאפא מקווה, די פרויען מקווה, איך האב מיך געשלאגן אין בארא פארק מיט דעם שטריק, ביג שטריק, איך דענק שוין נישט וויאזוי ער הייסט, העשל, בעשל, און איך האב זיי געזאגט די בלניות קענען נישט קיין הלכות, איך האב מיך אויף דעם געשלאגן יארן, סוף האט מען שוין געמאכט אז זיי קומען זיך צאם ביי ר' חזקל ראטה אין שטוב און מען לערנט צו די הלכות, אין ארץ ישראל גייט א בלנית גייט דורך א קורס. אזא שווערן, איך האב ביי מיר אינדערהיים ביכלעך, איך פלעג עס אריינברענגען פון ועד הארצי למען טהרת המשפחה און טיילן דא פאר די רבנים זאלן וויסן וואס צו לערנען מיט די בלניות, די בלניות זענען מורה הוראות אויף יעדע שאלה און מען לערנט זיי אויף דעם, זיי גייען דורך א שווערן קורס, דא? א פרוי האט נישט וואס צו טון זאגט מען קום ווערן א בלנית. נישט יעדער קען עס טון, ווייל יונגע פרויען האבן דאך קינדער אינדערהיים ביינאכט ווען פרויען גייען אין מקווה, און עלטערע פרויען זענען נערוועז ווי א בארג, משוגע, זיי האבן מורא אז דער אלטער באטשי האט נאך נישט דעם סאפער, אונז האמיר פראבלעמען, און מען צאלט נישט געהעריג אויך נישט, אין ארץ ישראל איז עס א פאך, דו ביסט איינגעשטעלט ביי די עירייה, איז במילא איך וואלט געוואלט יעצט אז מען זאל מאכן אז מען זאל לערנען מיט די באלאניאט אויכעט געהעריג, זיי זאלן דורכגיין א קורס פון א לייף גארד אויכעט. וואס געשעט טאקע אז א פרוי, זי איז אליין אין מקווה, ס'איז זייער הייס דארט אין זומער לאמיר זאגן, און זי האט גענומען א באד פון א שעה מינימום, רייט? און זי גייט אריין אין מקווה, און אמאל איז די מקווה צו הייס, און וואס געשעט אז זי קען זיך נישט כאפן דעם אטעם? א באלאניאט דארף זיין א מציל, א לייף גארד. זי דארף קענען פירסט עיד, אין ארץ ישראל קענען זיי נישט, איך ארבעט זיי זאלן קענען, אבער דאס איז א וויכטיגע זאך, כ'מיין בעסיקלי וואס טוסטו דארטן, דו וואטשסט אויף די טבילה, און וואס געשעט אז ס'געשעט אן אומגליק, ביסט אין א מקווה אליין, מען קען נישט אריינרופן די הצלה, ס'איז דארטן דא צוואנציג פרויען וואס האלטן זיך אינמיטן צוגרייטן צו טבילה, נאר וואס. אז האסט צו טון מיט א רוף וועסטו נישט אנקומען אין ערגעץ, עס וועט גיין צוריק צוועגס, און אונז דארף מיר דאס פאר די סעיפטי פאר אונזערע קינדער טון, אונזערע קינדער גייען אין מקווה, נישט א גוי גייט אין מקווה, דער רויטע חיה, דער סקווערע בהמה, דוד'ל טווערסקי ימח שמו וזכרו, ימח שמו וזכרו, עס האט זיך יעצט א ווייבל פון סקווער גענומען דאס לעבן. ווייל מען האט איר צוגענומען די קינדער. איך וועל נאך רעדן וועגן דעם ימח שמו'ניק וואס איך האב צוזאם געהערט די לעצטע פאר וואכן, איך בין געווען מיט סקווערע חברה, דער איז א רשע אן עוכר ישראל, אויף אים קען איך זאגן, כאטשיג איך ווייס נישט זיכער פון ווען ער איז געווארן רבי צו ער טאטשט נאך פרויען, אויף אים איז געזאגט דער פסוק וואס מען האט געזאגט, די מצריים האבן געשטיגן פאר די אידן, מה דאך בגופם משלו, זיי האבן מושל געווען אויפן אידישן גוף, כל שכן בנשותיהם האבן זיי זיכער מושל געווען אויף די אידישע ווייבער. די תורה, ניין, החנוכי משפחת החנוכי, דער חיה, דער רשע, דער עוכר ישראל, דוד הונט, כלב טמא, ער איז מושל אויף אידישע טעכטער, צו ער וואוינט מיט זיי, כ'ווייס נישט, קען זיין ער איז שוין צו אלט. אבער דארטן טוט זיך, איך זאג ענק, מיין איך רעד דאך שוין נישט פון די מעשה פון וואס איז געשען מיט מערמלשטיין מיט יארן צוריק, ער האט געלערנט אביסל ליקוטי מוהראן האט מען אים צוגענומען דאס ווייב, די קינדער זענען נאכדעם געווארן אראפ פון וועג, נאכדעם זענען זיי געלאפן צום טאטן, איך רעד שוין נישט פון דעם, איך רעד יעצט, יעדן טאג, מען טעראריזירט יונגעלייט מיט פרויען ווייל ס'דאכט זיך זיי זיי קומען נישט צום טיש צו וואס, איך וועל נאך רעדן, יעצט האט זיך א ווייבל גענומען דאס לעבן, האט איר צוגענומען די קינדער ווייל דער, דער מאן. פארשטייסטו מיך? די פרוי האט געזאגט איך וויל האבן א נארמאלן חינוך פאר די קינדער, איך קען נישט זיצן גאנצעטע נעכט און ווארטן אויף דיר פרייטאג צו נאכטס און שבת אז דו ביסט ביים רבי'ן. מ'האט געזאגט זי איז געווארן פריי, זי האט זיך גענומען דאס לעבן, א מאמע פון א שטוב מיט קינדער. ווער איז דאס? דוד טווערסקי. אבער איך וויל נישט יעצט נאך אריין גיין, גיימער האבן א עקסטערע שמועס וועגן דעם שייגעץ דוד. איז למעשה דוד האט געוואלט פרויען זאלן זיין הצלה? מאך פרויען זאלן זיין לייף גארדס, מאך זאל זיין אין די מקווה א פרוי, וואס טאמער געשעט עפעס? זאל מען זיי קענען אפשטעלן, מען זאל האבן אלע תשמישים וואס מען דארף האבן וואס דער הצלה האט אין די מקווה, וואס געשעט א פרוי קריגט א הארץ אטאק, יעדע פרוי איז אין אן אנדערע מצב, איינע איז שוואנגער זי גייט אין מקווה טאמער דארף זי גיין, איינע האלט נאך א לידה זי האט נאך נישט קיין כח זי קען צאמפאלן. ס'איז זאכן וואס איז געשען, איך האב סטאטיסטיקס אין ארץ ישראל פון די מקווה'ס דארט, זיי האבן נישט קיין מורא צו זאגן דעם אמת, ס'איז זאכן וואס איז געשען, ס'איז נישט א ווילדער חלום, צו קיינער נאך נישט געשטארבן אין א מקווה, צו קיינער נישט צוזאמגעפאלן דארף מען עס נישט האבן. עניוועי, ביי די פרויען איז דא די בלניות, און ביי די מענער גייט זיין א מציל, יעצט וויל איך ענק זאגן א סוד, די צייטונג גייט ארויסקומען בקרוב, די מאגאזין, ווען דאס קומט ארויס גייט, גייט. אלע גאווערנמענט אפישעלס זיך אריינמישן דא, און מען גייט צושפארן אלע מענער מקווה'ס, עט ליעסט פאר ביז דרײַצן יאר, וועט א בחור נישט טארן, א יונגל נישט טארן גיין. איך בין דאס אזוי גרעפיק מסביר, אז טאמער מיינט איר די האטליין איז גרעפיק דארפט איר זעהן וואס איך בין דארטן מסביר. און די שרייבערס ווילן דאך אז ס'זאל זיין גוט ווי מען זאגט אטרעקטיוו, לייגן זיי עס אראפ אזוי ווי איך זאג עס. מען ברענגט אריין די געי בעט, פון דזשערוזעלעם ברענגט מען אריין די זשופניק שוויץ, אלעס איז דארט דא. און זיי פרעגן מיך וואנעט ווייס איך אז ס'איז אמת די גאנצע זאך? זאג איך אים קוק דריי רבנים האבן אונטערגעשריבן מען זאל עס צושפארן, מען זאל שטעלן א משגיח, ווען ווען דו האסט נישט דעם דאקיומענט, דאס האט מיר קיינער נישט געוואלט געבן, בעסט האט מיך געפרעגט וואס ברויכסטו עס האבן, וואס ברויכסטו עס האבן? איך געגאנגען צו ר' מאיר אין שטוב איך האב אים געזאגט ר' מאיר איך דארף עס האבן פארן עתיד פון כלל ישראל, דו ביסט אלט דו וועסט שטארבן, איך פיר ווייטער נאך דיר, און נאך מיר דארף מען אויך זיין אחריך און נאכדעם אחריך ווער ס'זאל פירן, איך בעט דיך געב עס מיר. האט ער עס מיר ארויסגעגעבן. און דאס ווייזט אז ס'איז אלעס אמת אז זשופניק שוויץ איז א געי בעט. א געי בעט מיינט א משכב זכר באד. קיינער גייט נישט דארטן פארן שוויץ, מ'גייט פארן משכב זכר. אן אלטער חזר פון זיבעציג, איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט, אן אלטער חזר האט געטשעפעט א קינד פון זיבן יאר, איר קענט אייך פארשטעלן אן אלטער חזר שטופט אריין אונטן א קינד פון זיבן יאר? ער רייסט אים אויף ער צובלוטיגט אים און נאכדעם ווערט ער נאך אינפעקטעד אויך ווייל דער חזר איז דאך א חזר ער טוט דאך עס מיט יעדן ער קען האבן עיידס און הערפיס און אלע גוטע קראנקייטן און אונז גיימיר דא אויך מאכן ארדענונג מערצעשעם דא גייט נישט זיין קיין מקווה אן, אדער א לייף גארד. אדער ס'עט שטיין א מענטש ביי די טיר, ס'עט זיין א גאווערמענט עידזשענט, און דאס איז ענקער פראבלעם, ווי לאנג א איד קען סעטלען אונטער זיין מזוזה אלע צרות דארף ער עס טון, די מינוט דער איד קען עס נישט סעטלען צו ער וויל עס נישט סעטלען מוז מען ליידער אנקומען צו די גוים. יעצט איך וויל ענק זאגן א זאך, יעדער רשע האט אן אחיזה, ווייל ס'דא א פסוק ביבש קצירה תשברנה. ווען ס'טריקנט אויס די שניט, צו צופאלט עס. יעדער מענטש, תוס' ברענגט א גאנצע אריכות וויאזוי האט מען געקענט נעמען געלט צו בויען צוריק דעם בית המקדש. אן עצה, יהודה בן בבא האט גענומען אן עצה, האט געגעבן אן עצה מען זאל צוריק בויען, פרעגט תוס' ביבש קצירה תשברנ, תוס' ווייל ער האט עס חרוב געמאכט. איר זאלט וויסן איין זאך, איך קען זאגן אז מען טאר נישט, מען מוז מגנה זיין רשעים, אבער ווען נישט דאס וואס די מדינה שטעלט זיך אזוי שיין צו, נישט ווייל זיי מיינען אונזער טובה, אה ווייל זיי האבן פיינט פרומע, ווען נישט דאס וואלטן מיר געגעסן שטרוי אזוי ווי אין אמעריקע, און איך בין מורא'דיג צופרידן אז דער רשע האט פיינט דעם פרומען, יעצט ווייס איך שוין פאר, דער אייבערשטער האט געמאכט אז דער רשע זאל פיינט האבן דעם פרומען, ווייל אז טאמער מ'עט אים דארפן אמאל נוצן זאל ער זיין אוועילעבל. זיי האבן זיך אזוי פיין צוגעשטעלט די גאנצע צייט, מיט אלע קעיסעס האבן זיי זיך צוגעשטעלט, אין בני ברק איז דא צוואַנציק ארעסטס די לעצטע איך ווייס אנדערטהאלבן יאר, און יעדער קריגט מען זאגט א חתיכה, אריאל איז חבר זעקס און צוואַנציק דרײַ און צוואַנציק יאר, נאובאדי איז געטינג אוועי. און דא אין אמעריקע וואלט אויך געדארפט אזוי זיין, זענען געקומען די רבנים די שקצים ימח שמם פון אלע, און איך האב א מוראדיגע הנאה, אז אין ארץ ישראל לאכן זיי פון די רבנים, ווייל די רבנים דארט זענען גארנישט בעסער ווי דא, נאר דער פרייער זאגט פארן רב איך האב מיט דיר גארנישט, און זיי ווילן יעצט דיסמענטלען די גאנצע רבנות, אז איינער וויל גיין חופה קידושין זאל זיך דינגען אן אייגענעם רב, איך בין נישט מער חטאת הקהל. און דער קרעדיט וואס זיי טוען פאר קדושת ישראל, דאס האלט זיי. אין חיות, דאס געבט זיי חיות, ווייל ווען נישט, ביבש קצירה תשברנה'ס וואלטן זיי צעבראכן געווארן, זיי טוען אזויפיל זנות צווישן זיך, זיי טוען אזויפיל פאלשקייט צווישן זיך, זיי האבן עובר געווען אויף די שלש שביעות, דאס איז די זאך וואס ס'האלט זיי נאך. יעצט באמת, אויב דו קוקסט טיף אריין אין די זאך, ווער האט געמאכט אונז אז מיר דארפן אנקומען צו זיי, צו די ימח שמו'ניקעס? די רבנים! ווייל די רבנים האבן נישט געוואלט נעמען קער. און ממילא די גאנצע זאך פארוואס אונז זיצן מיר אין גלות און פארוואס דער ציונים האבן חיזוק און פארוואס זיי קענען ווייטער פאנקטשענירן כאטשיג זיי זענען עובר אויף די שלש שבועות איז נאר ווייל זיי נעמען זיך אן אביסל פאר אידישקייט. און וויאזוי קומט מען צו צו דעם אז זיי זאלן זיך דארפן אננעמען פאר אידישקייט? דאס איז נאר די שולד אין די שקצים אין די רבנים. אזעלכע טוביה חטא זונטאג מאנטאגס מיט אנדערע. איך וועל נאך רעדן די וואך ביים שיעור נעקסטן און דאס איז נאר אן עמורדזשענסי. וועגן דער נייער ירושלימער רב, ס'איז מער נישט טוביה חטא זונטאג מאנטאג, סא אונז האמיר א נייעם רב, ער הייסט לעזער קעסטנבוים, דער שייגעץ, דער רשע, דער עוכר ישראל, איך וועל נאך מסביר זיין וואס דארט איז פארגעגאנגען מיט די געגראבעכצער און מיט די טויטע. כ'האב נישט געהאט קיין צייט פאר יום טוב ווייל ס'איז געווען וויכטיגערע זאכן צו נעמען קעיר פון, סא ירושלימער רב איז לעזער קעסטנבוים, ער האט א פאר טאלער, המתגאה בעשרו נאבד, לעזער. וועסט נאך גיין זיין א חוזר על הפתחים. וואטש און סי. דאס איז די ערשטע מעסעדזש וואס כ'האב ענק געוואלט זאגן אז ברוך השם די מקוואות אין ארץ ישראל די מענער מקוואות גייען זיין אנדער קאנטראל. יעצט ווען מ'האמער געהאנדלט די גאנצע צייט האבן זיי געפרעגט און וואס איז מיט די פריוואטע מקוואות ס'איז דאך דא טויזענטער פרייוועט מקוואות יעדער רב האט דאך א מקווה למשל אין פאפא מקווה קענסט אריינגיין מיט א פינף שקל א גאנצן טאג און די גרעסטע זנות גייט דארט פאר דער בערל אשכנזי האט דארטן מכשיל געווען א א א ספרדישן בחור. קענסט דארט גיין ווען דו ווילסט. דער רב אליין, סופר איז א חזיר, ער האט אויכעט מכשיל געווען בחורים. איך האב היינט אינגעלייט, דרייסיג, צוויי און דרייסיג, פינף און דרייסיג יאר, זיי זאגן אלע אז ער איז א חזיר, פלעגט צו געבן אפאר שקל, זיי מכשיל געווען. סאו וואס איז מיט די פרייוועט מקווה'ס? האב איך זיי געזאגט, אונז האמיר דא איינגענומען אין אמעריקע ווייל אונז זעמיר געגאנגען צו די אינשורענס קאמפאניס, מ'האמיר געזאגט אזוי. אויב א מלמד הרג'ט אפ א קינד איז דאך אויף צרות, מ'וועט דאך סוען די ישיבה. געב א צוואנציג פראצענט דיסקאונט אין אינשורענס און מאך זיכער אז יעדער מלמד איז געפינגערפרינטעד ביי די fbi און ער געט א שבועה אז ער האט קיינמאל נישט געטאטשט א קינד. די איידיע איז אזוי גוט געפארן, אין פלארידע איז נישט דא איין ישיבה ווייל דארט האב איך געהאט א מענטש וואס ער איז א איד און ער איז איינער פון די הויפט פון די אינשורענס אנדעררייטער. פלארידע איז היינט כמעט נישט דא א סקול וואס איז נישט די טיטשערס זענען נישט. גערעדזשיסטערט ביי די עף בי איי אונטער א שבועה אז זיי האבן קיינמאל נישט געטאטשט א קינד. יעצט מגעינו הער איך גייט עס נאכמאכן דא אין ניו יארק. ער געט מיליאנען צדקה און ער זאגט פאר יעדע ישיבה ליסן איך האלט נישט ביים געבן מיין געלט פאר א חזיר, לאמיר זיך אראפזעצן און מאכן דאס מיט די אינשורענס קאמפאני און די אינשורענס ארבעט מיט מיט דעם ווייל זיי דאס ווערט ווייל ווייסט וואס א לאו סוט קאסט מען רעדט שוין נישט פון די הונדערט מיליאן דאלער מען רעדט פונעם פייטן דארף זיך דינגען א לויער זיי דינגען דאך גרויסע לויערס זיי שלאגן זיך דאך מיט מיט די מענטשן וואס זיי באקומען עס אומזינסט, זיי זענען דאך אונטערן דיסטריקט אטוירני'ס שוץ. מען רעדט נישט ביז היינט, ווייל היינט איז דאך געווען דער טשארלס היינס, ברוך השם אז מיט די קליפה פטור געווארן, אזוי כן יאבדו כל אויביך השם, דער מונקאטשער רב מיט ברוך מרדכי'ן, די אלע אלע זאלן אונטערגיין מיט די יחיאל בראנער, אלע זאלן זיי אונטערגיין, ארטער סאמעט, אלע. עניוועי, איז למעשה דאס איז א מורא'דיגע פלאן, האט מען דאס געזאגט אין ארץ ישראל, מ'האמיר א קאמיטעי וואס זיי גייען צו די אינשורענס קאמפאניס, גייען זיי זאגן ליסן, יעדע לאוסוט גייט זיין הונדערט מיליאן שקל, מאך זיכער אז דו טוסט נאך די זעלבע וואס די אייריעס טוט, און יעריאס טוען, און יעצט גייט זיין אסיפות, און ס'קען גאר זיין, כ'בין נאכנישט זיכער, איך דארף עניוועי פארן אויף ארץ ישראל, ס'קען גאר זיין זיי ווארטן ביז איך קום אן, ווייל זיי ווילן פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט פונקטליך, ווייל אונז האמיר דאך שוין עקספיריענס אין די זאך זעמיר אונז אהעד אוו די געים. סאו למעשה רבותי, אי לאו האי יומא, ווען נישט דער יום כיפור כמה בתולות נבעלו בנהרדעא וואלט מען אונז נישט אזוי גוט געפארן, איך שריי דאך די גאנצע צייט. ווען די חזירים, למשל ברוך מרדכי, וואלט זיך געקענט האלטן די הענט זעקס חדשים ביי זיך, דעמאלטס ווען איך האב אנגעהויבן צו פארפירן, מיט יארן צוריק ווען כ'האב געעפנט דעם האטליין, וואלט איך געווען אין פאקיסטאן, ס'איז געווען יעצט אן ערדציטערניש, מיין בונקער וואלט איינגעפאלן, איך וואלט שוין לאנג נישט דא געווען אויף די וועלט און קיינער וואלט נישט געוואוסט ווער איך בין, מ'וואלט געהאט אן אייגענעם קבר אין די בונקער. נאר די צרה איז געווען אז די חברה האבן זיך נישט געקענט האלטן איין טאג די הענט אין ביי זיך, איין טאג האבן זיי נישט געקענט האלטן, און ממילא פארמיר אונז גוט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע נקודה, ס'פארן צוריק בחורים, מ'זאל חלילה, חס ושלום, חלילה נישט, געבן פאר בחורים מיטצוטראגן זאכן און דער בחור זאל האבן שכל עס נישט צו נעמען אפילו יענער ווייזט עס איז גארנישט עס איז א סחורה דו קענסט נישט וויסן. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געוואוינט אין פאריז און ער איז געפארן אויף אנטווערפן יעדן טאג צען אזייגער אינדערפרי מיט א ביציגל און ער איז קיינמאל נישט צוריקגעקומען. איינמאל פרעגט אים דער באאמטער נאך יארן מיט וואס באשעפטיגסטו דיך יעדן טאג אריבערצופארן איך זעה נישט ווען דו קומסט צוריק. זאגט ער כ'וועל דיר זאגן א סוד אז דו'סט מיך נישט שטערן וועל איך דיר אויסזאגן א סוד דעם ביציגל דאס שווערץ איך אריבער. אין פאריז איז ביליג ביציקלעך, אין אנטווערפן איז טייער, טראג איך עס אריבער און איך פארקויף עס דארט און איך קום צוריק ביינאכט מיט די באן, דו קענסט קיינמאל נישט וויסן וואס מען שיקט דיר מיט, דאונט טראסט עניבאדי, און זאלסט נישט נעמען פון קיינעם קיין פעקלעך. דאס איז זייער א וויכטיגע פונקט. די דריטע זאך וואס איך וויל ענק זאגן איז נאך וויכטיגער פון אלעם, אסאך וויכטיגער, רבותי איך וויל ענק זאגן אז דו האסט א זון, וואס ער האלט נישט אזוי ביים לערנען, שיק אים נישט אויף ארץ ישראל, ווייל דארט איז די גרעסטע מקום תאווה און די גרעסטע מקום זנות, אז דו האסט א זון וואס ער האלט נישט ביים לערנען, שיק אים אין קאלידזש, מאך אים א GED א היי סקול דיפלאמע, און שיק אים אין טאראו קאלידזש אדער אין סיטי קאלידזש, אין עני קאלידזש וואו דו פילסט אז ס'איז דיר זייער גוט און גרינג נאנט צו אים, דאונט וועיסט היז לייף. יור לייף איז פינישט, איטס אווער, דו האסט שוין אפגע'גנב'עט פוד סטעמפס, מעדיקעיד מיט די אלע אנדערע גניבות, אקעי האסט שוין דורכגעשטיפט די נעקסטע דזשענערעישאן דאס וועט נישט זיין די גאווערמענט, אין מיטן ווען אונז האמיר געטאנצט הקפות האט די גאווערמענט געהאט א פראבלעם אז זיי האבן נישט קיין געלט פאר די סענעטערס מיט די קאנגרעסלייט און ס'קען זיין מ'וועט סטאפן זייער זייער פעיראל. ס'האלט דארט אז אמעריקע איז אונטערגעגאנגען, זעסט א הויז אין וויליאמסבורג האט געקאסט צוואנציג טויזענט דאלער, היינט קאסט עס זעקס זיבן הונדערט טויזענט, א מיליאן, עס איז נישט בשעת די ריעל עסטעיט איז ארויף, אונזער דאלער איז גארנישט ווערט, ער האט נישט קיין דעקונג, נישטאמאל פאר פעניס. מען דריקט דאלער. סאו בקיצור. מ'וועט מוזן האבן א דזשאב. מ'וועט מוזן האבן א פאך. און ממילא זאלט איר אים שיקן אין סקול ער זאל ווערן א מענטש. איי דו האסט א פראבלעם מיט שידוכים? ס'האט מיר געזאגט א איד, ער איז אין די חברה קדישא פופציג יאר, זאגט ער, נחום, כ'האב אין לעבן נישט באגראבן א בחור אדער א מיידל וואס זיי האבן געוואלט חתונה האבן. דאס וואס ס'איז דא אמאל א בחור וואס ס'שטארבט אלס בחור און א מיידל וואס ס'שטארבט אלס מיידל, איז ווייל זיי האבן נישט געוואלט. איינער וואס האט געוואלט. איז נאכנישט געווען די מי. זאגט מיר איינער, דער בעלזער רב איז אזא לאקי מענטש יעדע פאר וואכן פיקט ער זיך אויף אין זיין מיידל סקול א נאך א שידוך נאך א שידוך, ס'גייט אים א מחיה. זאג איך אים דו טיפש דו, דער בעלזער רב איז היינט דער גרעסטער רבי אין די וועלט, און ער טוט אזאלעכע שוואכע שידוכים, זאג איך ווען דיין טאטע וויל פארקוקן צען פראצענט וואס בעלזער רב פארקוקט, וואלסטו געקענט יעדן טאג טון שידוכים. די צרה איז אז אונז וויל מען נישט פארקוקן און בעלזער רב ווייסט זיין מצב. ער איז טאקע דער גרעסטע רבי היינט, ער איז פון די גרעסטע, די מאוסט פעימאס פיפל וואס האבן געטון פאר אידישקייט, און ער איז א סוקסעספול מענטש, אבער ווען עס קומט צו שידוכים פארקוקט ער, ער זעהט ס'איז א מיידל מיט א קליידל, ענד דעטס איט. איז קיינער שטארבט נישט אלס בחור. ווען ער האט געוואלט א שידוך טוהן און אלס מיידל וואס האט געוואלט א שידוך טוהן. סאו דאס ווארט וואס הייסט שידוכים זאלסטו דיך נישט זארגן, זאלסט דיך זארגן אז דיין זון זאל זיין עדזשוקעיטעד און ער זאל קענען האבן א דזשאב און ער זאל זיין א נארמאלער מענטש, און שיקסט אים אויף ארץ ישראל, די שבאבניקעס וועלן אים גראד ארויסנעמען מיט קארס און ער וועט באצאלן דערפאר, און נאכדעם וועלן זיי אים טוהן מיט כל מיני זנות אין ארץ ישראל. משכב זכר איז נאר א חלק פון די פראבלעם, מיידלעך זענען א גרעסערע פראבלעם. ס'דא היינט מיידלעך פון אלע שיכטן פון מאה שערים און פון וואו דו ווילסט, דו קענסט זיי קריגן עט עני פרייז, ווייל ס'איז דארטן דא די שאבאבניקעס וואס זיי זענען די וואס זענען די בראוקערס, און משמרת הצניעות איז היינט שוין נישט קיין פראבלעם ווייל זיי נעמען געלט. זיי האבן די קראנקהייט, זיי נעמען געלט, גיחזי'ס קראנקהייט, זיי נעמען געלט. סאפראנאוויטש האט מיר געזאגט איך קען גארנישט טון ווייל די עדה החרדית זענען די וואס געבן מיר א בריוו און אן זייער בריוו האב איך נישט קיין געלט. סאו ווילט עטס האבן א מאה שערים'דיגע מיידעלע? פאר דארטן אויף פארט אויף גאולה, ס'וועלן שוין קומען די בראוקערס, מ'וועט דיר גראד צובראוקערן א מיידל. איך ווייס וואס גייט פאר, רבותי איי האב נאט, ווען איך רעד צו ענק רעד איך פון דעם הארץ, איך ווייס וואס גייט פאר, און ווער שמועסט טאמער זוכט איר סתם א מיידל אויף זנות, איז דא גענוג פלעצער אין גאנצן לאנד, דאס הונגער איז גרויס, די רוסישע זענען דארט, און זיי זענען צוגעוואוינט צו זנות פון אלס קליין קינד, זיי האבן נישט געהאט קיין שום ענדזשוימענט אין לייף נאר זנות, אזוי האבן מיר אלע פארציילט ווען ס'האט זיך צובראכן די טויער. א פרוי ביי די ארבעט האט עניוועי באקומען איר באצאלט, א מענטש האט באקומען באצאלט, דער וואז נאו ריזען טו גראו, און ס'איז נישט געווען קיין שום סיפוק אין לעבן, מיט יעדער האט נאכגעקוקט דעם אנדערן, האבן זיי געהאט איין זאך וואס זיי האבן געהאט זנות, זיי פלעגן טרינקען וואדקע און טון זנות אין די אפיסעס, עניוועי רבותי שיק נישט דיין זון. אויף ארץ ישראל מאך אים דא אדער א ארבייטער אדער ער זאל גיין אין סקול, ארץ ישראל איז נישט די פלאץ. עניוועי, אזוי ווי א מענטש וואס ער האט נעבעך א הארץ אטאק פירסט אים אריין אין א קאר טרענסמישען שאפ, איטס נאט די פלעיס פאר הים, זיי פיקסן טרענסמישענס נישט הארצער, ער דארף גיין אין א האספיטעל דער וואס האט א הארץ אטאק, עניוועי רבותי דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי, ס'איז זייער וויכטיג און זייטס אלע געזונט, ס'וועט נאך קומען א שיעור די וואך מערצעשעם און אייבערשטנס ווילן.